ברוך השם, מסכת ביעה, דף ד' עמוד א', די זעכצנטע שורה פון אויבן. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אחרים אומרים משום רב לעזר, די אחרים זאגן אין נאמען פון רב לעזר'ן, די גמרא זאגט דאך אז רב מאיר ווערט אנגערופן מיטן נאמען אחרים, די גמרא ענדע הוריות פארוואס. ביעה תאכל. א איי וואס איז געווארן געבוירן אום יום טוב קען ווערן געגעסן היא, די איי, ואמה, און די מוטער, די תרנגולת אויך, אזוי איז געווארן געלערנט אין דער ברייתא. פרעגט די גמרא, במאי עסקינן? ביי וואס רעדט זיך דא? אילימא וועסטו וועלן זאגן, בתרנגולת העומדת לאכילה, דא רעדט זיך אזיין תרנגולת וואס ס'שטייט צו עסן איז די תרנגולת איז נישט קיין מוקצה פשיטא, איז דאך א זיכערע זאך דהיא ואמה שריא אז זי און די מוטער איז מותר, מעג מען עסן, פארוואס איז דאס אזיין פשיטא? מיר האבן דאך געהאט אסאך אוקימתות אין גמרא וואס מ'האט איינגעלערנט סיי די אוקימתא פון רבה'ן סיי די אוקימתא. פון ר' יוסף און פון ר' יצחק, כאטש ס'איז עומדת לאכילה, דאך טאר מען נישט עסן, וואס פרעגט דא די גמרא פשיטא? נאר די קשיא פון גמרא פשיטא איז פשיטא, ס'איז דאך א זיכערע זאך אז די מוטער מעג מען עסן, ער האט דא דערציילט דעם דין היא ואמה, היא דארף מען טאקע דערציילן, אבער וואס דארפן מיר דערציילן אמה,

אויב אזוי אז מען האלט זי נישט פאר עסן היא ואמה אסורה איז דאך א זיכערע זאך היא ואמה אסורה, וואס איז די זיכערע זאך היא ואמה אסורה? מיר זעהן דאך לויט ווי רב נחמן האט איינגעלערנט די משנה האלטן דאך די בית שמאי אז כאטש ס'איז א תרנגולת עומדת לגדל ביעים דאך מעג מען עסן, זיי האלטן נישט קיין מוקצה. ס'איז אויך דא אזעלכע וואס זיי האלטן נישט קיין מוקצה, נאר די קשיא איז אזוי, זאגט דער רש"י, ווייל רב לעזר ווייסן מיר דאך אז ער האלט יא מוקצה, איז אויב אזוי אז ס'רעדט זיך תרנגולת העומדת לגדל ביעים, אז מ'טוט ציכטן די תרנגולים אויף ביעים איז א זיכערע זאך, ווייל ער האלט מוקצה אז ס'איז אסור. אמר רב זירא האט רב זירא געזאגט, פשט אין רב לעזר'ן איז אזוי, תאכל, מען קען עסן די איי, אגב אמה, אויב מען גייט עסן די תרנגולת, קען מען עסן די איי אויך. היכי דמי וואס איז די פשט פון דעם? אמר אביי האט אביי געזאגט, כגון שלקחה סתם, ער האט געקויפט די תרנגולת פאר יום טוב, ער האט נאך נישט באשטימט פארוואס ער האלט די תרנגולת, נשחטה, אז די תרנגולת איז געווארן געשאכטן, איז דא דא א ענין פון ברירה נבררה, ווערט מבורר דלאכילה עומדת אז די תרנגולת איז געווען געשטאנען אויף עסן, ממילא מעג מען שוין עסן די איי אויכעט, לא נשחטה. אז די תרנגולת איז נישט געווארן געשחטן, הובררה ווערט דאך קלאר דלגדל ביצים עומדת, האב איך געזען קלערן אנדערע אריין ווי וועט זיין אז ער טראכט צו עס צו שעכטן די תרנגולת, צו מעג ער עסן אויף דעם חשבון פריער די איי, זאגן זיי ער טאר נישט עסן, ס'לשון פון גמרא ווייזט דא אויס אז ווען וועט ער מעגן עסן, דווקא אז ס'איז שוין געווארן געשחטן דעמאלט וועט מען מעגן עסן. רב מרי אמר, רב מרי זאגט, ס'איז נישט קיין קשיא. גוזמא קתני. מע זאגט מיר, דו פרעגסט מיר א קשיא, וואס דארפן מיר דערציילן אז מע מעג עסן די תרנגולת? דער סדר פון תנאים איז אז זיי לערנען א גוזמא. א ראיה ברענגט ער. דתניא, ער רעדט אַרויס מער. דתניא, אַז מיר האָבן געלערנט אין דער זעלבער ברייתא וואָס מ'האָט פריער אַראָפּגעברענגט, איז אין דער סוף פון דער ברייתא שטייט נאָך אַ פּאָר ווערטער. אין דער ברייתא שטייט, אחרים אומרים משום רבי אליעזר, די אחרים זאָגן אין נאָמען פון רבי אליעזרן. ביצה, אַז די איי ווערט געבוירן יום טוב. תאכל היא ואמה, קען מען עסן היא די איי, ואמה, און די טשיקן קען מען אויך עסן. און נאך שטייט דארטן ואפרוח, אפרוח מיינט מען א יונגע הינדעלע, מעג מען עסן וקליפתו און די שאל. מאי קליפתו? וואס מיינט ער די שאל? אילימא וועסטו וועלן זאגן קליפה ממש אז מען מעג עסן די שאל פון א איי, קליפה בת אכילה היא, איז דען דער סדר פון מענטשן צו עסן א שאל פון א איי? אלא וועסטו ווידער וועלן טייטשן אז דא מיינט מען צו זאגן. אפרוח בקליפתו, דעמאלט ווען די יונגע הינדעלע איז פארהאנען נאך אינעווייניג אין דעם איי, ס'האט נאך נישט אויסגעפיקט, ס'איז נאך נישט ארויסגעגאנגען, זאג איך אז מען מעג עס עסן, אז דער חידוש איז אז מען מעג עסן די יונגע טשיקן נאך איידער ס'ארויסגעגאנגען פון דעם איי, ווי קען דאס זיין? דעמאלט טאר מען עס נאך זיכער נישט עסן, דעמאלט האט עס נישט דאך נישט דא קיין בעל חי, דעמאלט האט עס דעם דין פון א שרץ נאך, ווייל עד כאן לא פליגי רבנן אדר עליה דרבי אליעזר בן יעקב, ווייטער אין גמרא איז דא א מחלוקת פון רבי אליעזר בן יעקב מיט די רבנן, ווי וועט זיין אז ס'איז געבוירן געווארן א קליינע הינדעלע און ס'האט נאך נישט געעפנט די אויגן. אזוי איז דער סדר ווען עס טוט אויספיקן די איי גייט עס ארויס איז נאך די אויגן א שטיקל צייט פארמאכט שטייט דארטן דערמאנט אין גמרא אז רבי אליעזר בן יעקב זאגט אז מען טאר עס נאך נישט עסן ס'האט נאך נישט דעם דין פון קיין לעבעדיגע זאך און די רבנן זאגן ווייל עס איז שוין געבוירן געווארן אפילו ס'האט נאך נישט געעפנט די אויגן מעג מען דאס עסן. איז ווען איז זייער מחלוקת די רבנן אפילו ווען זיי זענען מקיל וואס זיי זאגן מען מעג עסן, ווען קריגן זיך די רבנן אויף ר' אליעזר בן יעקב, אלא היכא דיצא לאויר העולם, אויב ס'איז שוין ארויס געגאנגען לאויר העולם, אז ס'איז שוין ארויס געגאנגען דעמאלט פון דעם איי דעמאלט זענען די רבנן מתיר, אבל היכא דלא יצא לאויר העולם, אויב ס'איז נאך נישט ארויסגעגאנגען לאויר העולם. עס איז דאך דא אינעווייניג אין די שאל פון די איי לא פליגי דאך איז נישט קיין מחלוקת איז אפילו די רבנן וואס זענען מקיל האלטן אויך אז מען טאר עס נישט עסן טא ווי קען איך דיר זאגן אז מען זאל קענען עסן ווי מען זאגט דעם אפרוח די די בקליפתו. אלא, מוזטו זיך טייטשן, אפרוח וקליפתו גוזמא, אז דאס וואס האט דערמאנט דאס ווארט קליפתו איז גוזמא, נאר א גוזמא הייסט ער וויל זאגן א קלארקייט, א ברייטקייט, זאגט ער מ'קען עסן אי די אפרוח און אי די שאל, כאטש די שאל איז נישט די סדר צו עסן. הכא נמי דא אויכעט דאס וואס מ'האט געזאגט תאכל היא ואמה גוזמא, דער היא איז נישט קיין גוזמא, די היא דארף מען מיר דערציילן אז מ'מעג עסן, ווייל כ'האב דאך א סברא צו זאגן אפשר איז עס גלייך צו פירות שנשרו, צו משקין שזבו, די היא איז נישט קיין גוזמא, די גוזמא איז די ואמה, ער דארף מיר נישט דערציילן אז מ'מעג עסן די אמה. פארוואס דארף מען נישט דערציילן? ווייל עס רעדט זיך דאך אזא איין טשיקן וואס מען האט שוין באשטעלט אויף צו עסן, נאר אז אזוי איז דער סדר אז ער טוט מיר זאגן איבריגע ווערטער. איתמר, מיר האבן געלערנט שבת ויום טוב, שבת און נאכדעם איז יום טוב, דער זעלבער דין איז אז פרייטאג איז יום טוב און נאכער איז שבת. רב אמר, זאגט רב, נולדה בזה אסורה בזה, אז ס'איז געבוירן געווארן די איי אין איין טאג איז עס אסור אין דעם צווייטן. ר' יוחנן אמר, ר' יוחנן זאגט, נולדה בזה אז עס ווערט געבוירן אין ערשטן טאג מותרת בזה איז עס מותר אין דעם צווייטן. אין וועלכע סברא קריגט זיך דא רב מיט ר' יוחנן? וואס איז די טעם וואס רב אסר'ט און ר' יוחנן איז מתיר? נימא מיר וועלן זאגן קסבר רב רב האלט קדושה אחת היא אז ביידע טעג די יום טוב און שבת רופט זיך אהן ווי א גרויסע טאג פון אַכט און פֿערציק שעה אז די ביידע קדושות זענען איין קדושה און ווי וועט זיין אז די איי ווערט געבוירן אין שבת טאר איך דאך עס נישט עסן שבת אין דעם זעלבן שבת, ס'ווערט געבוירן יום טוב טאר איך דאך נישט עסן זעלבן יום טוב, איז די זעלבע זאך, איז דא דער יום טוב וואס איז נאנט צו שבת איז נישט קיין אנדער טאג, ס'איז איין טאג. אבער איך קען דאך אבער אזוי נישט זאגן אז רב זאל האלטן אז ס'איז איין קדושה, והאמר רב, רב האט דאך געזאגט. הלכה כארבעה זקנים ואליבא דר' אליעזר, די הלכה איז ווי די פיר זקנים אליבא דר' אליעזר דאמר וואס זיי זאגן שתי קדושות הן ס'איז צוויי קדושות, נאר מ'דארף דא מדגיש זיין דא שטייט דאס לשון שתי קדושות, און פריער האט מען אויך געהאט אין גמרא ביי ר' יהודה האט מען אויך געהאט דאס לשון צוויי קדושות, דארטן איז די טייטש צוויי קדושות, אדער אדער דער טאג איז הייליג, אדער דער ערשטער טאג ראש השנה איז הייליג, אדער דער צווייטער, איינער איז חול, דא קען איך דאך אזוי נישט טייטשן, דא איז דאך שבת יום טוב, דא איז דאך נישט קיין שום ספק, דא קען זיך רעדן אין ארץ ישראל, דא איז די טייטש ביידע זענען הייליג, נאר עס איז דא א באזונדערע ס'איז צוויי טעג וואס יעדע טאג האט א קדושה אלא זאגט די גמרא הכא דא א בהכנה דרבה קמיפלגי זיי קריגן זיך אין אזא אין הכנה וואס רבה דערמאנט דאס הייסט וואס איז די הכנה וואס א כ ק אן הכנה דרבה אז ס'איז געווארן צוגעגרייט בידי שמים אין דער זאך איז די מחלוקת רב אית ליה הכנה דרבה. רב האלט וואס רבה האט געזאגט פריער דף ב' עמוד ב' אז יום טוב איז נישט מכין לשבת, יום טוב גרייט נישט צו אויף שבת און שבת גרייט נישט צו אויף יום טוב, דעריבער איז עס אסור, דעריבער לערנט רב אז ס'איז געבוירן געווארן בזה איין טאג איז עס אסור צו מארגנס, ורבי יוחנן לית ליה הכנה דרבה, און רבי יוחנן האלט נישט דעם דין פון הכנה דרבה. רבי יוחנן האלט אויך דעם דין אז מען טאר נישט צוגרייטן יום טוב אויף שבת, ס'איז דא פרטים מען מעג, מען מאכט עירוב תבשילין און אנדערע וועגן, נאר וואס דען די די הכנה דרבה וואס די הכנה קומט בידי שמים, דאס האלט ער נישט אז דאס זאל אסר'ן אז מען זאל נישט טארן עסן, זאגט די גמרא כתנאי, אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון תנאים, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא נולדה בשבת. א איי איז געבוירן געווארן שבת, תאכל ביום טוב, מעג מען עס עסן, אז זונטאג איז יום טוב מעג מען עס עסן ביום טוב, די איי איז געבוירן געווארן יום טוב, יום טוב איז געווען פרייטאג, תאכל בשבת, קען מען די איי עסן שבת. רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר, רבי יהודה זאגט פאר רבי אליעזר'ן, עדיין היא מחלוקת, ס'איז נאך דא אויך א מחלוקת, אזוי ווי מען קריגט זיך לגבי דעם דין צו מען מעג עס עסן אין זעלבן טאג, דא האבן מיר דאך געהאט אין דער משנה גלייך ביעה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים תאכל ובית הלל אומרים לא תאכל, אזוי ווי זיי קריגן זיך צו מען מעג עס עסן אין זעלבן טאג, די זעלבע זאך קריגן זיי זיך צו איך מעג עס עסן דעם מארגנדיגן טאג אויכעט. שבית שמאי אומרים תאכל, אז לויט די בית שמאי אז מען מעג עס עסן אין זעלבן טאג, מעג מען דאך עס אוואדע און אוואדע מארגן אויכעט עסן. ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, לא תאכל, מען קען דאס נישט עסן. זע איך דאך פון דעם אז אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון תנאים, אז לויט דעם תנא קמא זאגן מיר, נולדה בשבת תאכל ביום טוב, ביום טוב תאכל בשבת, אז איך האלט נישט, פון הכנה דרבה, איך זאג הכנה בידי שמים אסר'ט נישט מען זאל עס עסן דעם צווייטן טאג, און רבי יהודה זאגט עדיין היא מחלוקת און די בית הלל האלטן מען טאר נישט, דערציילט די גמרא א מעשה, אושפיזכניה דרב אדא בר אהבה, דער בעל הבית ווי רב אדא בר אהבה איז איינגעשטאנען. הוה ליה הנך ביעים האט ער געהאט די אייער מיום טוב לשבת, די אייער זענען געבוירן געווארן פון די טשיקן אום יום טוב, האט ער זיי געוואלט עסן מארגן שבת. אתא לקמיה איז דער בעל הבית געקומען פאר רב אדא בר אהבה אמר ליה האט אים געפרעגט מהו לאטווינהו האידנא, צו מעג איך בראטן יעצט אום יום טוב די אייער? וניכלינהו למחר, און מארגן וועל איך עס עסן. וואס איז געווען די שאלה? צו יום טוב איז עס אסור בטלטול צו נישט? אמר ליה, האט רב אדא אים געפרעגט, מאי דעתיך? וואס איז דיין מיין? איך זע אזוי, דו ווייסט זיכער אז מארגן קענסטו עס עסן, נאר די שאלה איז ביי דיר צו היינט איז עס מוקצה צו נישט, וואס איז דיין מיין? ווייל רב ור' יוחנן, הלכה כר' יוחנן, ווייל דו האלטסט רב און ר' יוחנן האבן זיך דאך געקריגט אין דעם דין אז די איי ווערט געבוירן יום טוב צו מען מעג עס עסן שבת מארגן, איז דאך די הלכה פון ר' יוחנן וואס ער זאגט ס'איז מותר, אזוי זעה איך האלטסטו אפילו ר' יוחנן לא קא שרי, אפילו ר' יוחנן נישט מתיר, אלא לגומעה למחר. נאר מארגן זאל איך אויסזיפן די איי רויערהייט אבל ביומיה אבער דעם טאג וואס ווערט געבוירן, לא, טאר מען נישט, ווייל ס'מוקצה, והתניא, און מיר האבן טאקע אזוי א געלערנט, אז אחת ביעה שנולדה בשבת, סיי א איי וואס איז געבוירן געווארן שבת, ואחת ביעה שנולדה ביום טוב, איז א חוץ דעם דין וואס מ'טאר עס נישט עסן, איז אויך דא א דין פון מוקצה, אז אין מטלטלין אותה מען טאר דאס נישט טראגן לא לכסות בה את הכלי נישט צוצודעקן א כלי ולא לסמוך בה כרעי המטה און מען קען נישט מיט דעם אינטערשפארן די פיס פון בעט אויב ס'קורצער קען מען מיט דעם ניט אינטערשפארן. רש אושפיזכניה דרב פאפא דער בעל הבית ביי וועמען רב פאפא איז איינגעשטאנען ואמרי לה און אנדערע זאגן ההוא גברא דער מענטש דאתא לקמיה דרב פאפא ער איז געקומען פאר רב פאפא. סתם א מענטש? יא, נישט דער בעל הבית נאר א אנדער מענטש איז געווען הוה ליה הנך ביעים משבת ליום טוב האט ער געהאט אייער. וואס זענען געוואר וואס די טשיקן האט זיי געלייגט שבת און ער האט זיי געוואלט עסן יום טוב, אתא לקמיה איז ער געקומען פאר אים, ווען איז ער געקומען פאר אים? נו, אום שבת איז ער געקומען פאר אים, אמר ליה האט ער אים געפרעגט מהו למיכלינהו למחר? צי זאל איך דאס עסן מארגן? ער האט אים געפרעגט די שאלה, ווען האט ער אים געפרעגט די שאלה? היינט איז שבת, צי מארגן יום טוב מעג ער עסן? אמר ליה האט ער אים געזאגט, זיל האידנא, גיי יעצט אוועק, ותא למחר, ער האט שוין געהאלטן שבת נאכן עסן, און נאך דעם עסן איז נישט געווען, האט ער געזאגט, קום מארגן, דרב. לא מוקי אמורא עלויה מיומא טבא לחבריה, דער סדר איז געווען ווען מען האט געזאגט א דרשה האט מען אין דער דרשה געלערנט הלכות אויך געזאגט, א שיכור טאר נישט פסק'נען קיין הלכה, מען דערציילט אויף איינע פון די ירושלימ'ער רבנים רבי שמואל מסלאנט. ווען אלע מענטשן זענען געגאנגען צום סדר, האט ער שוין געהאלטן נאכן סדר, און ער איז שוין געשלאפן. פארוואס? ער האט געזאגט, ס'קאן דאך פארקומען א שאלה, צו וועמען וועט מען קומען פרעגן די שאלה, איז דאך צו מיר, און נאכדעם וואס כ'האב געטרונקען די ד' כוסות, ווי וועל איך קאנען פסק'ענען? האט ער שנעל שנעל געמאכט דעם סדר און אפגעריכט דעם סדר און געלייגט זיך גלייך שלאפן, און ב ה נאכן שלאפן, דאס איז דאך שוין, נעמט שוין צו, די שכרות מעג מען פסק'ענען, איז רב, דער סדר איז געווען ווען מ'האט געזאגט א דרשה, און דער חכם האט געזאגט, און דער אמורא האט עס איבערגעגעבן, ער וויל זאגן ער האט נישט גע'דרש'נט, זאגט די גמרא אז רב האט נישט געשטעלט אויף אים קיין אמורא מיומא טבא לחבריה, פון דאס הייסט ער האט געמאכט יום טוב נאך דער סעודה ביז מארגן האט ער מער נישט געדרשנט משום שכרות ווייל אין דער דרשה האט ער געפלעגט דרשנען א שיכור טאר נישט דרשנען דארט אין דער פרשה וואס שטייט ביי א כהן יין ושכר אל תשת ווערט דארט דערמאנט להורות את בני ישראל אז די זעלבע זאך ווען מען זאגט אן הלכה מען פסקנט א דין טאר מען נישט כי אתא למחר, ווען דער מענטש איז געקומען צו מארגנס פאר רב פאפא פרעגן די שאלה, יום טוב, אמר ליה, האט ער אים געזאגט, איכו, אויב נישט השתא, וואס כ'האב דאס געווארעט ביז יעצט, אשתלאי, וואלט איך. ווי מען זאגט, פארגעסן די הלכה און איך וואלט דיר שלעכט געפסקנט, ואמרי לך, און איך וואלט דיר געפסקנט, רב ורבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן, און ווי האלט רבי יוחנן, אז שבת ויום טוב נולדה בזה מותרת בזה, או, אזוי וואלט איך דיר געפסקנט, אבער יעצט האב איך זיך דערמאנט, האמר רבא. רבא האט אבער געזאגט הלכתא כוותיה דרב בהני תלת ביי די דריי זאכן וואס רב קריגט זיך ביי דעם דין פון איי בלייבט די הלכה ווי רב ביי די דריי זאכן, וועלעכע זענען די דריי זאכן? דיער דין וואס ס'שטייט ביעא שנולדה בשבת צו מען מעג עס עסן יום טוב, בלייבט די הלכה ווי רב'ן אז מען טאר נישט, דאס איז לחומרא, ווייטער איז דא א מחלוקת פון רב'ן מיט רב אסי'ן ביי שני ימים טובים של גלויות אז ס'נולד אין ערשטן טאג, דארט איז רב גאר מיקל, רב האלט אז מען מעג עס עסן אין צווייטן טאג, און דארט דער דין פון רבא'ן בלייבט ווי רב לקולא, און די דריטע זאך איז ביי די שני ימים טובים של ראש השנה, דארעט האלט אויך רב נולדה בראשון אסורה בשני בלייבט דער דין ווי רב להחמיר דאס זאגט ער אז די הלכה ווי רב ביי דיע דריי הלכות בין לקולא סיי ביי דעם דין ביי שני ימים טובים של גלויות די צוויי ימים טובים וואס מיר דא האלטן די פסח די ערשטע צוויי טעג נישט איין טאג ווי אין ארץ ישראל צו סוכות צוויי טעג צו שבועות איז די הלכה ווי רב אז ס'ווערט געבוירן דעם ערשטן איז עס מותר אין צווייטן. בין לחומרא, סיי ביי דיע צוויי הלכות וואס איז לחומרא, שבת און יום טוב נולדה בשבת אסורה ביום טוב, און אויכעט שני ימים טובים של ראש השנה אז ס'איז געווארן געבוירן דעם ערשטן טאג איז עס אסור דעם צווייטן טאג. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, עצים שנשרו מן הדקל בשבת, האלץ וואס איז אראפגעפאלן פון א דעקל בוים אין שבת, א ווינט האט אראפגעבראכן דעם בוים און ס'איז אראפגעפאלן. אסור להסיקן ביום טוב, איז יום טוב, זונטאג איז יום טוב, טאר מען נישט די האלץ נוצן. ווער זאגט די הלכה ווער? רבי יוחנן. וואס האט רבי יוחנן געלערנט? ביעא שנולדה בשבת איז עס מותר צו מארגן יום טוב. זאגט רבי יוחנן, ואל תשיבני ביעא, זאלסט מיר נישט פרעגן קיין קשיא פון ביעא, וואס איך האב געזאגט אז ס'ווערט געבוירן שבת איז צומארגנס יום טוב מעג מען עס עסן, זאלסטו מיר נישט פרעגן מאי טעמא, רש"י איז גורס ומאי טעמא, וואס זאלסטו מיר נישט טאקע פרעגן, וואס איז דער חילוק, ביעא, משום דביומא נמי חזיא לגומעה. אין זעלבן טאג קען מען עס אויך עסן לגומעה, ס'איז געבוירן געווארן שבת, אבער אפילו שבת קען מען דאך עס, מען קען עס נישט קאכן, אבער כ'קען עס רויהייט עסן, ולא קא שרי לה עד למחר, און ווען א מענטש קומט פרעגן די איי וואס איז געבוירן געווארן שבת, מעג איך רויהייט טרינקען שבת, זאג איך אים מען טאר נישט, מידע ידיע ווייסט א מענטש דבת. יומא אסרוה, ווייל אז איך זאג מארגן קען מען עס עסן און היינט נישט, ווייסט דער מענטש אז עס ווערט געבוירן די איי אין זעלבן טאג איז עס אסור, אבער עצים די האלץ דלא חזו ליומייהו, אז נישט מכח דעם דין בלויז בלויז דעם דין מוקצה, נאר בכלל אן דעם דין מוקצה קען מען דאך שבת נישט נוצן די האלץ, מען טאר דאך נישט מאכן קיין פייער. אי שרי להו למחר, אז איך וועל עס מתיר זיין די האלץ מארגן אין יום טוב, אתי למימר וועט מען קומען זאגן ביומייהו נמי שרו, אין זעלבן טאג האט מען עס אויך געמעגט נוצן, איי פארוואס האב איך עס נישט געהייצט שבת ואתמול נעכטן, משום שבת הוא צוליב שבת דלא חזו להסקה, ס'איז דאך נישט געווען ראוי צו הייצן. אבער אין אמת'ן וועט מען מיינען אז מען מעג אין זעלבן טאג אויכעט. דא איז דא א שטארקע קשיא אויף דער גמרא פשטות, מיר האבן דאך פריער געלערנט אז א גזירה לגזירה מאכט מען נישט, דער גאנצער דאס הייסט א זאך וואס די זאך איז אסור מדרבנן, און צוליב אזא זאך מאכט מען נישט קיין גזירה, דא אויך דער איסור מוקצה איז דאך אויך א איסור וואס איז אסור מדרבנן, און איך מאך דא א גזירה, טאמער איך וויל קומען זאגן אז ביומא איז אויך אסור, איך מאך דאך דא יא א גזירה וועגן א איסור דרבנן, נאר מיר האבן דאך פריער געהאט דף ג עמוד ב ווען מען פרעגט די קשיא אויף רבי יוסף'ן און אויף רבי יצחק'ן, האט מען דאך דארט דערמאנט וואס דער תוספות ישנים זאגט, אז איך פרעג נישט קיין קשיא אויף ר' נחמנ'ען, ווייל ספק מוקצה האט דעם דין ווי ספק דאורייתא, ביי מוקצה האבן די חכמים מחמיר געווען און מ'האט עס געגעבן אזיין דין ווי ס'האט דין תורה האט מען דאך געהאט, איז דער כלל איז דאך ספיקא דרבנן איז לקולא, און ספק מוקצה ספק מוכן איז דער דין מ'איז מחמיר, איי ספיקא דרבנן לקולא, נאר ביי מוקצה האט מען מחמיר געווען. אמר רב מתנה. האט רב מתנה געזאגט, עצים שנשרו מן הדקל, האלץ וואס איז אראפגעפאלן פון דעם טייטל בוים בתוך התנור אין דעם אויוון ביום טוב אין יום טוב, איז דאך די אריינגעפאלן גלייך אין אויוון, איז דאך די האלץ איז דאך מוקצה. מרבה עליהם טוה איך אויף זיי פארמערן עצים מוכנים, האלץ וואס איז נישט קיין מוקצה, וואס איז צוגעגרייטע האלץ, ומסיקן, און איך טוה דאס הייצן. פרעגט די גמרא, דער סדר איז ווען מען טוט אויסברענען, ס'ווערט אביסל קוילן,

ניין, לכתחילה אריין לייגן דארטן האלץ איז דאך מבטל דעם איסור לכתחילה, פארוואס? ווייל מיט דעם מאל וואס ער לייגט צו היתר'דיגע האלץ ווערט דאך בטל דער איסור, ותנן, און מיר האבן געלערנט אין מבטלין איסור לכתחילה, מען טאר נישט מבטל זיין קיין איסור לכתחילה, כאטש מיר זאגן אז דער איסור ווערט בטל ברוב, דאס איז האט זיך פון זיך אליין אויסגעמישט, אבער גיין אויסמישן בידיים טאר מען נישט. נאך מער, מיר האבן דאך געלערנט א תרומה מעג דאך עסן נאר א כהן, א ישראל טאר נישט עסן קיין תרומה, און ווי עט זיין ס'האט זיך אויסגעמישט תרומה מיט ניין און ניינציג היתר'דיגע, ווערט עס נישט בטל. פארוואס? ווייל תרומה זאל ווערן אויס תרומה דארף זיין הונדערט אזויפיל. און ווי וועט זיין, דער מענטש איז געגאנגען און האט צוגעווארפן נאך איין סאה היתר'דיגע, זאגן מיר, איז א חוץ דעם וואס ס'איז דא א דין אין מבטלין, עס וועט נישט העלפן אז ס'זאל ווערן בטל דער איסור? ענטפערט די גמרא, הני מילי בדאורייתא. ווען זאגן מיר אין מבטלין איסור לכתחילה, דאס איז נאר עס האנדלט זיך למשל דעם דין פון תרומה וואס איך האב דאך געזאגט וואס דארט איז א דין דאורייתא, אבל בדרבנן דא אן מוקצה פון דא איז דאך דרבנן מבטלין מעג מען לכתחילה מבטל זיין, פרעגט די גמרא ולרב אשי דאמר, רב אשי האט דאך געזאגט כל דבר שיש לו מתירין, יעדע זאך וואס ס'איז דא א וועג אז ס'זאל זיין מותר אן ביטול, למשל מוקצה, היינט איז דא דער איסור מוקצה, אז כ'על ווארטן ביז מארגן איז דאך נישט, דארף איך נישט צוקומען צום ביטול, אפילו בדרבנן, אפילו ווען ס'איז א איסור דרבנן לא בטל ווערט עס נישט בטל, הייסט דאך עס אז לגבי דעם דין ביטול איז דבר שיש לו מתירין האט דעם זעלבן דין ווי א דאורייתא'דיגער דין נאך מער, מאי איכא למימר, ווי מעג ער אריין לייגן די היתר'דיגע האלץ און גיין מבטל זיין? ס'איז דאך דבר שיש לו מתירין, זאל איך ווארטן ביז מארגן? ענטפערט די גמרא הני מילי, ווען זאגט ער דבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטל, היכא דאיתיה לאיסורא בעיניה, ווי דער איסור וועט בלייבן. הכא דא מקלא קלי איסורא, דער איסור ווערט דאך פארברענט, ער יעצט אויב וועט ער דאך מאכן ס'עט ווערן אויס מוקצה דעמאלט איז דער דין אז מבטלין איסור לכתחילה. רש"י. מיר דארפן דא מקדים זיין א קורצע הקדמה צו דער ווייטערדיגער גמרא, לאמיר זאגן, מיר האלטן יעצט היינט איז. נײַן און צוואַנציק טאג אין חודש אלול, לאמיר זאגן היינט איז זונטאג, זונטאג איז געווען נײַן און צוואַנציק טאג אין חודש אלול, ווייס איך נישט ווען עס קומט ביינאכט, ווייס איך נישט וואס וועט זיין מאנטאג, צו מאנטאג וועלן די עדות זען די לבנה, און אויב די עדות האבן געזען די לבנה דאס הייסט זונטאג ביינאכט און נאכט איז מארגן מאנטאג וועט מען אין די בית דין וועט מקבל זיין זייערע עדות וועט אויסקומען מאנטאג איז ראש השנה און אלול האט וויפיל? נײַן און צוואַנציק טעג אדער די עדות וועלן נישט זען, קיין עדות וועלן נישט זען די לבנה, טא ווען וועל איך מאכן ראש השנה? דינסטאג, נישט מאנטאג נאר דינסטאג, וועט דעמאלט אויסקומען אז אלול האט וויפיל טעג? דרייסיג טעג, אבער דאס איז א זיכערע זאך, זונטאג פארנאכט. האב איך געזאגט תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, ווייל אפשר קומען צו גיין עדות זונטאג די נאכט נאך זונטאג האב איך שוין זיכער נישט געארבעט, אפשר קומען צו גיין מארגן די עדות, איז נאכער איז עס געווארן מבורר די זאך. פאר וועמען איז אבער געווארן קלארער די זאך? קלארער די זאך איז געווארן קלאר די מענטשן פון ירושלים און די מענטשן נאך ירושלים. ס'גייט דורך צוויי וואכן, עס האנדלט זיך שוין ביי סוכות, האבן שוין אסאך מענטשן געוויסט ווען ראש השנה איז געוועזן, זיי האבן שוין געוויסט אז למשל אז ראש השנה איז געווען מאנטאג, האט מען געוויסט אז דער פופצענטער טאג איז מאנטאג, אז מאנטאג איז דער ערשטער טאג סוכות. אבער דיע מענטשן וואס זענען געווען ווייט, די שלוחים, האבן אין פארלויף פון די צוויי וואכן נישט געקאנט צו זיי קומען, ס'איז דאך נישט קיין גאנצע צוויי וואכן, אין די צוויי וואכן איז דאך דא שבתים, און ס'איז דא א יום כיפור וואס מען קען נישט וואקן, און ס'איז דאך דא ראש השנה אליין קען מען דאך נישט וואקן, דיע ווייטע ווייסן מיר. האבן געהאלטן סוכות צוויי טעג, מאנטאג האבן זיי געזאגט ס'איז סוכות, פארוואס? אפשר האט אלול געהאט נאר וויפיל טעג? נײַן און צוואַנציק, איז דער ערשטער טאג פון תשרי געווען מאנטאג, איז מאנטאג דער ערשטער טאג סוכות, יעצט קומט צו גיין דינסטאג. האלטן זיי אויכעט סוכות צו יום טוב? אפשר האט אלול געהאט דרייסיג טעג און מאנטאג איז געווען דער דרייסיגסטע טאג? איז ראש השנה ווען? דינסטאג? מוזן זיי האלטן דינסטאג אויכעט? און אט דא איז דא אזא איין שאלה. דאס וואס זיי האלטן דיע ביידע טעג, איז דא אזא איין שאלה, דאס וואס מען האלט צוויי טעג יום טוב, צו קיינער האט עס פאר אונז נישט מתקן געווען צוויי טאג יום טוב, נאר ווייל און מיר ווייסן נישט, דעריבער פיר מיר זיך אז אין גלות האלט מען צוויי טאג יום טוב, קומט אויס אז מיר מאכן דא פאקטיש איז נאר איין טאג יום טוב, נאר מכח דעם וואס מיר ווייסן נישט, ווי מיר האבן געזאגט צו מאנטאג איז יום טוב צו דינסטאג איז יום טוב, מאכן מיר צוויי טאג יום טוב, איז דאך קיין תקנה ס'זאל זיין צוויי טאג יום טוב איז נישט פארהאנען, נאר מיר פירן זיך אזוי ווייל מיר ווייסן נישט, וועט אויסקומען אז אויב מען ווייסט יא בקביעא דירחא, אז מען ווייסט יא ווען דער ווען די חודש איז געוועזן, איז אפילו דיע ווייטע דארפן מאכן נאר איין טאג, אדער מען קען לערנען א צווייטן וועג, אז די חכמים האבן מתקן געווען אז דיע ווייטע מענטשן זאלן מאכן צוויי טאג יום טוב. ממילא איז דאס וואס זיי האלטן ביידע טאג יום טוב איז נישט די טייטש מכח ספיקא, נאר ביי זיי איז שוין א דין דרבנן, זיי האבן ביידע טעג די מצוה, עס איז ביי זיי א מצוה פון צוויי טאג האלטן, ווער האט געמאכט די מצוה? די חכמים האבן דאס מתקן געווען, אויב מיר לערנען עס איז גארנישט נישט געווען קיין תקנה, נאר מיר אליין פירן זיך אזוי ווייל מיר ווייסן נישט. איז דאך די טייטש איז דאך איין טאג פון דיע צוויי טעג זיכער א וואכעדיגע טאג, נאר איך ווייס נישט וועלכע איז א וואכעדיגע, אבער אויב מיר לערנען אז די חכמים האבן דאס מתקן געווען, קען דאך זיין אז די חכמים האבן עס מתקן געווען אז זיי האבן געמאכט ס'זאל זיין א יומא אריכתא אויכעט, אין דער זאך איז דא דא א מחלוקת. איתמר מיר האבן געלערנט שני ימים טובים של גליות, די צוויי טעג פון יום טוב, וואס די צוויי טעג טוען נאר מאכן די מענטשן פון גלות וואס זענען ווייט פון בית דין, און די שלוחים קענען צו זיי נישט דערגרייכן ביז יום טוב צו זאגן ווען ס'איז געוועזן ראש חודש, צי ראש חודש איז געוועזן מאנטאג ווייל דער אלול האט געהאט כ"ט, אדער אלול האט געהאט ל' און ראש חודש איז דינסטאג. איז רב אמר זאגט רב נולדה בזה מותרת בזה, אז ס'איז נולד געווארן אין איין טאג איז מותר אין צווייטן, ווייל ממה נפשך איז דאך איין טאג א וואכעדיגע טאג. ורב אשי אמר, און רב אשי זאגט, נולדה בזה אסורה בזה, ווייל זיי קריגן זיך אין דעם. רב זאגט דאס וואס מען האלט צוויי טעג ווייל מיר ווייסן נישט אבער איין טאג איז זיכער א וואכעדיגע אז ווערט געבוירן דעם ערשטן טאג איז דאך ממה נפשך מותר אין צווייטן איז דער ערשטע טאג געווען יום טוב איז דאך שוין דער צווייטע חול איז דער ערשטע חול איז האט מען דאך געמעגט אפילו דעם ערשטן אבער רב אסי לערנט אז די זאך האבן די חכמים באשטימט אויף די בני הגלות. אז מען זאל האלטן צוויי טאג, און דאס איז ווי א יומא אריכתא, ממילא זאגט ער אז אויב עס ווערט געבוירן אינדערפרי איז דאך אסור א גאנצן טאג, דא אויב ביידע טעג זענען איין טאג. זאגט די גמרא, לימא מיר זאגן קסבר רב אסי קדושה אחת היא, מיר וועלן זאגן רב אסי האלט אז די חכמים האבן עס באשטימט אויף די בני הגולה אז מען זאל עס מאכן ביידע טעג און ס'זאל האבן א דין ווי יומא אריכתא, כ'קאָן זיך אַזױ אָ נישט זאָגן, והא רבֿ אַסי מבֿדיל מיומא טבֿא לחבֿריה. רבֿ אַסי, נאָך דעם ערשטן טאָג יום-טובֿ, האָט ער געמאַכט אַן הבֿדלה. װעלכע הבֿדלה? המבֿדיל בין קודש לחול. פֿאַרװאָס? װײַל ער האָט געזאָגט, אז מיר ווייסן בקביעא דירחא, די גאנצע זאך פארוואס מאכט מען צוויי טעג פארוואס? ווייל ס'איז א ספק, אבער יעצט אז מען ווייסט בקביעא דירחא, פארוואס ווייסן מיר קביעא דירחא? מיר האבן דאך געלערנט אין סוכה האבן מיר דאך געלערנט אז מען ווייסט נישט בקביעא דירחא, גלייך אין אנפאנג לולב וערבה. היינט ווייסט מען בקביעא דירחא ווייל הילל דער הילל איז נישט האבן קיין טעות דער הילל איז געווען פון די אמוראים הילל דער זון פון רבי יהודה נשיאה וואס איז געווען א זון פון רבן גמליאל'ן וואס רבי גמליאל איז געווען א זון פון רעבין פון רבינו הקדוש דער הילל האט געזען אז די דורות ווערן ווי מען זאגט שוואכער האט ער מתקן געווען מקדש געווען אויסחשבונען איז ווינציג, מען דארף דאס מקדש זיין אויכעט, האט מקדש געווען די אלע יארן, דאס וואס די גמרא זאגט דארט לויט און מען ווייסט נישט בקביעא דירחא רעדט מען אין דער צייט וואס מען האט נאך מקדש געווען על פי ראיה, אבער יעצט א רב אסי איז געווען בקי בקביעא דירחא, דעריבער האט ער געזאגט אז דער אנדערע טאג איז חול גמור, דעריבער האט ער געמאכט הבדלה. המבדיל בין קודש לחול, איז דאך א שאלה, אויב אזוי פארוואס זאגט רב אסי אז ס'ווערט געבוירן די איי דעם ערשטן טאג איז אסור אין צווייטן? ענטפערט די גמרא, רב אסי ספוקי מספקא ליה, רב אסי'ן איז געווען א ספק, וואס פאר א ספק איז דאס געווען? ער האט זיכער געוואוסט אז דער יום טוב איז נאר דער ערשטער טאג, נאר אים איז געווען א ספק, דאס וואס מען האלט אין חוץ לארץ צוויי טעג, צי האלט מען דאס צוויי טעג נישט מכח תקנות בית דין, נאר פון זיך אליין האט מען זיך אזוי געפירט ווייל מען ווייסט נישט, און דא אז ער ווייסט דארף מען דאך מאכן הבדלה, אדער ניין אז דאס איז געווען א תקנה פון די חכמים. און ממילא אז דאס איז א תקנה פון די חכמים, איז מוז מען זיך ווידער אזוי פירן, העלפט נישט דאס וואס מען ווייסט, ווייל מען האט שוין געמאכט א תקנה אויף אלעמאל. ממילא ועביד הכא לחומרא האט ער געמאכט לחומרא די, אפשר הבדלה האט ער געמאכט, אפשר איז יום טוב נאר דער ערשטער טאג דארף מען מאכן הבדלה, והכא לחומרא, אפשר איז דאס נישט מאליהם וואס מען פירט זיך פון זיך אליין, נאר דאס איז א תקנה פון די רבנן, האט ער מחמיר געווען און געזאגט נולדה בזה איז אסורה בזה. אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט, כוותיה דרב אסי מסתברא דער שכל זאגט ווי רב אסי אז אויב ס'נולדה בזה אסורה בזה ווייל ביידע ימים טובים של גלות איז א ענין פון א תקנה פון די חכמים און ס'ווי איין טאג פארוואס? דהאידנא ידעינן בקביעא דירחא, יעצט ווייס מען שוין בקביעא דירחא, וקא עבדינן תרי יומי, און מיר מאכן צוויי טעג, זע איך דאך ווייל ס'איז געווען א חוק קבוע א תקנה פון די חכמים אויף די אידן וואס זיי וואוינען ווייט זאלן עס מאכן צוויי טעג, ממילא האט עס ביי אונז דעם דין ווי איין לאנגע טאג. אמר אביי, זאגט אביי, כוותיה דרב מסתברא, דער שכל זאגט ווי רב אז דאס וואס מען מאכט צוויי טעג איז נאר וועגן דעם אויב ווען ס'אונז א ספק וואלט מחמיר געווען, אבער איין טאג איז זיכער חול, ממילא נולדה בזה מותרת בזה. דתנן מיר האבן געלערנט בראשונה די ערשטע צייטן, די ערשטע צייטן נאכדעם. ווי מ'האט מקדש געווען דעם חודש, היו משיאין משואות, האט מען געמאכט טארטשעס אויף די בערגער, אויף די איין בארג, נאכער אויף דעם צווייטן בארג, און אלע מענטשן האבן געוואוסט, סיי נישט בלויז די נאנטע, נאר אלע ווייטע, אלע האבן געוואוסט ווען מ'האט געמאכט ראש חודש, איז דעמאלט ווען מ'האט געמאכט די טארטשעס, האט קיינער נישט געמאכט. ק יום טוב צוויי טעג משקלקלו הכותים, די כותים האבן געוואלט פארפירן און זיי האבן געוואלט פארפירן, איז אמאל ווען דער חודש מ'האט נישט מקדש געווען דעם דרייסיגסטן האבן זיי יא געמאכט, התקינו האט מתקן געווען שיהו שלוחים יוצאים. אז מען זאל ארויסשיקן שליחים מען זאל מודיע זיין, און די שליחים וויפיל קענען גיין? נאר צוועלף טעג, ווייל ס'איז דאך נישט דוחה און נישט יום טוב, קענען זיי דאך נישט גיין ניט ראש השנה נישט יום כיפור, און אויך דעם שבת אינמיטן קענען זיי נישט גיין, די שלוחים וואס גייען ארויס אין חודש ניסן קענען גיין פערצן טעג, דאס זאגט דער רשי מקום שיכול להגיע בתוך חמשה עשר יום. ביז פופצן טעג קען מען דארט דערגרייכן ס'הייסט אין פערצן טעג, אבער להלכה ווערט דאך דערמאנט אז די ארט ווי עס דערגרייכן די שלוחי ניסן אבער די שלוחי תשרי דערגרייכן נישט דארטן צוליב לא פלוג מאכט מען יום טוב צוויי טעג.

תשרי דערגרייכן דארטן מאכט מען איין טאג יום טוב, זע איך דאך פון דעם אז מען האט עס ניט באשטימט כתקנה לדורות, נאר די גאנצע רינגען איז געוועזן מכח ספק, דעריבער איז גוט פארוואס מיר זאגן רב האלט נולדה בזה מותרת בזה, און פון דעם ברענגט אביי א ראיה צו רב'ן. פרעגט די גמרא, והשתא דידעינן בקביעא דירחא, יעצט אז מיר ווייסן שוין בקביעא דירחא, שטעלט זיך די שאלה, מאי טעמא עבדינן תרי יומי, פארוואס מאכן מיר יום טוב צוויי טאג, מיר ווייסן דאך אז אלול האט נאר נײַן און צוואַנציק טעג, פארוואס זשע מאכן מיר זשע נאכער סוכות צוויי טעג? משום דשלחו מתם ווייל מ'האט געשיקט פון דארטן פון ארץ ישראל צו די בני הגולה, היזהרו במנהג אבותיכם בידיכם, זייט געווארנט האלט דער מנהג פון אייער עלטערן אין אייער האנט, האלט יום טוב צוויי טעג פארוואס זימנין דגזרו המלכות גזירה ס'וועט זיין א גזירה מען זאל נישט עוסק זיין אין תורה, מען וועט פארגעסן דעם סוד העיבור. ואתי לאקלקולי וועט קענען ארויסקומען א מכשול מיט מאכן פסח נישט אין צייט, וועט מען נאך קומען א מכשול עסן חמץ בפסח, רשי.